בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף ס"ה מיר הייבן אן דף ס"ה עמוד א' די ערשטע שורה אויבן תניא זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו טאמער איינער איז המודר הנאה מחבירו ס'טייטש לאמיר זאגן שמעון האט געמאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון ראובן און יעצט וויל שמעון מתיר נדר זיין קען ער נאר מתיר נדר זיין אין פראנט פון ראובן ראובן דארף דארט זיין פארוואס איז די ר"ן ברענגט א ירושלמי וואס אין ירושלמי איז מבואר צוויי טעמים איין טעם זאגט די ירושלמי איז מפני הבושה כדי שמעון זאל זיך שעמען פון ראובן אזוי אז ראובן וועט דארט זיין וועט זיך שמעון שעמען פון ראובן און ער וועט נישט סתם מאכן עפעס א פתח וואס וואס פאסט נישט נישט קיין ריכטיגע פתח ער שעמט זיך פון ראובן ער וועט ניצן א ריכטיגע פתח טאמער ער וויל טאקע מתיר נדר זיין נאך א טעם זאגט די ירושלמי איז מפני החשד פשט אז טאמער שמעון העט מתיר נדר זיין שלא בפני ראובן איז מארגן העט שמעון הנאה האבן פון ראובן און ראובן העט דאך נישט וויסן אז שמעון האט מתיר נדר געווען און ממילא ראובן העט חושד זיין אז שמעון איז א שייגעץ איז עובר אויף זיין נדר און כדי דאס זאל נישט געשעהן האט מען געזאגט אז אין מתירין לו אלא בפניו אז ראובן דארף דארט זיין איז די ר"ן איז מבאר אז עס קומט אויס צוויי נפקא מינות צווישן די צוויי תירוצים איין נפקא מינה איז צו דאס איז געזאגט געווארן ביי אלע סארט נדרים אדער עס איז נאר געזאגט געווארן ביי אזא סארט נדר וואס איז לתועלת זיין חבר ס'טייטש, לויט די ערשטע טעם אז ס'איז מפני הבושה, איז דאס איז נאר ביי א נדר וואס איז לתועלת זיין חבר, ס'טייטש לאמיר זאגן שמעון האט צוגעזאגט פאר ראובן, לאמיר זאגן ראובן האט אים געזאגט עפעס א סוד, און שמעון האט אים געמאכט א נדר אז איך גיי פאר קיינעם נישט דערציילן די סוד, און טאמער יא בין איך מודר הנאה פון דיר, איז דא איז עס לתועלת ראובן, זאגט מען פאר שמעון ווילסט מתיר נדר זיין, זיי מתיר נדר אין פראנט פון ראובן, איז דא אוודאי וועט זיך שמעון שעמען, ווייל ער וועט זיך שעמען פון ראובן ער האט דאך אים געמאכט א נדר לתועלת פון אים און יעצט קומט ער מתיר נדר זיין וועט ער זיך שעמען דא איז שייך בושה אבער ביי אנדערע סארט נדרים וואס איז נישט לתועלת ראובן איז וואס איז די בושה דא איז נישט נוגע די טעם מה שאין כן די טעם מפני החשד איז נוגע ביי אלע סארט נדרים דאס איז איין נפקא מינה נאך א נפקא מינה העט זיין צו עס דארף טאקע זיין בפניו ממש אדער ס'איז גענוג אז מ'איז אים מודיע ווייל לויט די טעם מפני הבושה שעמען שעמט מען זיך נאר פון ראובן אליין שמעון שעמט זיך נישט פון א צווייטער. איז פאר דעם דארף עס טאקע זיין בפניו ממש, אבער טאמער די טעם איז מפני החשד, איז פעלט נישט אויס אז ראובן זאל ממש דארט זיין, נאר כל עוד וואס שמעון האט מודיע געווען אדער געשיקט מודיע זיין פאר ראובן אז ער האט מתיר נדר געווען, העט אים ראובן מער נישט חושד זיין, און ממילא קען ער מתיר נדר זיין. על כל פנים, זאגט די גמרא מנא הני מילי, וואו זעהן מיר א ראיה אין פסוק? צו אזא זאך אז המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו? ענטפערט די גמרא אמר רב נחמן דכתיב שטייט אין פסוק ביי די נדר וואס משה רבינו האט געמאכט פאר יתרו אז ער גייט נישט פארלאזן מדין וואס מען האט נעכטן געזען שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים מ'האבן נעכטן געזען די פסוק איז דרש'ט מען פון דעם פסוק אמר לו אז דער רבונו של עולם האט כביכול געזאגט פאר משה רבינו במדין נדרת דו האסט געמאכט א נדר פאר יתרו לך והתר נדרך במדין גיי פאר יתרו און זיי מתיר נדר פאר יתרו ס'טייטש ס'דארף זיין בפניו. פון ווי לערנט מען עס ארויס פון פסוק? איז דא אחרונים וואס זאגן מען לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט לך, וואס איז דאס לך שוב מצרים? דער לך איז פשט גיי צוריק צו יתרו און זיי מתיר נדר בפניו, אנדערע זאגן מען לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט במדין, וואס טייטש במדין? במדין איז טייטש, טאקע פאר יתרו זאלסטו מתיר נדר זיין, על כל פנים ווי ווייסט מען בכלל אז משה רבינו האט געמאכט א נדר פאר יתרו דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק ויואל משה, און ויואל איז א לשון שבועה, אין אלה אלא שבועה, דכתיב, ווי ווי זעהן מיר טאקע אז אלה שבועה שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין יחזקאל ויבא אותו באלה אז נבוכדנצר האט געמאכט א ברית מיט צדקיהו המלך וואס טייטש ער האט געמאכט מיט אים א שבועה און ווי ווייסט מען טאקע אז די אלה וואס שטייט דא אין פסוק מיינט שבועה נאר עס שטייט אויך אין פסוק וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלקים זעהן מיר אז עס איז געווען א שבועה צווישן נבוכדנצר און צדקיהו פרעגט די גמרא שטייט דא אין פסוק וגם במלך נבוכדנצר מרד וואס האט צדקיהו מורד געווען אין די שבועה וואס ער האט געמאכט מיט נבוכדנצר? מאי מרדותיה? וואס איז געווען די מעשה דארט? ענטפערט די גמרא, אשכחיה צדקיהו לנבוכדנצר דהוה קאכיל ארנבא חיה, צדקיהו האט געפאקט נבוכדנצר ווי ער עסט א ארנבת, א באני רעביט, ווי ער עסט עס רוי, אדער דארף זאגן ווי ער עסט עס לעבעדיג, און נבוכדנצר האט זיך געשעמט פון אים, אמר ליה, נבוכדנצר האט געזאגט פאר צדקיהו, אישתבע לי דלא מגלית עילוי ולא תיפוק מילתא, מאך מיר א שבועה אז דו וועסט פאר קיינעם נישט מגלה זיין וואס דו האסט דא געזען, וואס איך האב דא געטון, ווייל ס'וועט זיין גרויסע בושות. אישתבע, צדקיהו האט געמאכט די שבועה. לסוף, צום סוף, הוה קא מצטער צדקיהו בגופיה, צדקיהו האט זיך ממש מצטער געווען אין זיין גוף און ממש קראנק געווארן פון דעם אז ער האט נישט געקענט מגלה זיין די סוד, ווייל ער האט געהאלטן ער קען אונטערברענגען נבוכדנצר מיט דעם. איז איתשיל אשבועתיה, ער איז געגאנגען מתיר נדר זיין, ואמר, און ער האט פארציילט פאר יעדעם. שוין. שמע נבֿוכדנצר דקא מבֿזין ליה! נבֿוכדנצר האָט געהערט, אַז מע איז אים מבֿזה, ס'טײַטש ער האָט פֿאַרשטאַנען, אַז צדקיהו איז דאָ מגלה געװען פֿאַר יעדעם, װאָס איז דאָ געשען. שלח ואייתי סנהדרין מיט צדקיהו! האָט נבֿוכדנצר געלאָזט רופֿן די סנהדרין מיט צדקיהו. אמר להון, נבֿוכדנצר האָט געזאָגט פֿאַר די סנהדרין, חזיתון מאי קא עבֿיד צדקיהו, עטץ האָט געזען װאָס צדקיהו האָט מיר געטאָן? לאו הכי אשתּבּע בשמא דשמיא דלא מגלינא? האָט ער דען נישט געמאַכט אַ שבֿועה אין נאָמען פֿון באַשעפֿער, אַז ער װעט פֿאַר קײנעם נישט מודיע זײַן, ער װעט קײנעם נישט מגלה זײַן? אמרי ליה, האבן די סנהדרין געזאגט פאר נבוכדנצר, איתשלי אשבועתא, וואס טייטש? ער האט מתיר נדר געווען, איז געקומען פרעגן און אונז האבן מיר מתיר נדר געווען. אמר להו, האט נבוכדנצר זיי געפרעגט מתשלין אשבועתא, עטס טוטס אזעלכע זאכן? עטס זענטס מתיר נדר? עטס זענטס מתיר שבועות? אמרי ליה, האבן די סנהדרין געזאגט, אין, יא. אמר להו, האט נבוכדנצר זיי געפרעגט, בפניו או אפילו שלא בפניו, וואס טוט עטס אז עטס טוטס בפניו צו שלא בפניו, און דא דאך איז געווען א נדר לתועלת, איך בין לתועלת פון נבוכדנצר, האט נבוכדנצר געהאט טענות, פארוואס זענט עטץ מתיר נדר שלא בפני? אמרי ליה, האבן די סנהדרין טאקע געזאגט בפניו, אז אונז זעמיר טאקע נארמאל מתיר נדר נאר בפניו, אמר להון, האט נבוכדנצר געזאגט ואתון מאי עבידתון, און וואס האט עטץ געטון, מאי טעמא לא אמריתון לצדקיהו, פארוואס האט עטץ נישט געזאגט פאר צדקיהו אז עטץ קענטס נישט מתיר נדר זיין, ווייל ס'איז שלא בפני? מיד, איז טאקע גראד נאכדעם, האט צדקיהו מעניש געווען די סנהדרין, שטייט אין פסוק ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון אמר רבי יצחק, ששמטו כרים מתחתיהם, ער האט ארויסגענומען די קישענעס פון אונטער זיי, פשט זיי האבן געזעצט אויף בענקלעך אויף קישענעס, ער האט זיי אוועקגעזעצט אויף די ערד, און ווי שטייט אינעם מדרש אז ער האט זיי אויך מעניש געווען און זיי צוגעבינדן זייער האר צו וויידלעך פון פערד, און מען האט זיי געשלעפט פון ירושלים ביז לוד. על כל פנים, דער ר"ן ברענגט א ראיה פון די מעשה אז ס'מוז זיין אז דער דין אז אין מתירין לו אלא בפניו, איז מוז זיין דאס איז נאר לכתחילה, בדיעבד מעג מען יא, והא ראיה אז צדקיהו האט מתיר נדר געווען, לכאורה וויאזוי האט צדקיהו מתיר נדר געווען ס'איז געווען שלא בפניו, זעהן מיר אז בדיעבד העלפט אזא סארט התרת נדרים, אנדערע ראשונים קריגן זיך אויף דעם, נאך זאגט דער ר"ן אז לכאורה גאנץ גוט צדקיהו האט זיך פארלאזט אויף א בדיעבד אבער וואס האבן די סנהדרין געטראכט פארוואס טאקע האבן די סנהדרין מתיר נדר געווען שלא בפני נבוכדנצר, איז זאגט דער ר"ן די סנהדרין האבן געמאכט א חשבון אז ס'איז א דבר מצוה און פאר א דבר מצוה קען מען זיך פירן מיט א בדיעבד, וואס איז די דבר מצוה דא? זאגט דער ר"ן קודם כל, ווי מ'האט געשמועסט צדקיהו איז ממש קראנק געווארן אז ער האט נישט געקענט פארציילן פאר קיינעם, און אז ער איז קראנק געווארן האט ער נישט געקענט זיין עסוק במלאכת שמים, און ממילא געווען א דבר מצוה צו אים מתיר נדר זיין, חוץ פון דעם וואס ס'איז א מצוה צו פאלגן א מלך, און ממילא ווען עס קומט צו א דבר מצוה האבן זיך די סנהדרין פארלאזט אויף די בדיעבד. זאגט די משנה ווייטער, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, יש דברים שהן כנולד ואינן כנולד, ס'דא געוויסע זאכן וואס פון איין זייט זענען זיי אזוי ווי נולד, און נולד האט מען געזען די חכמים פסק'נען אין פותחין בנולד, מ'קען נישט נעמען א זאך וואס איז נולד א זאך וואס איז נישט מצוי, א זאך וואס איז נישט שכיח, מען קען דאס נישט נוצן אלס פתח צו מתיר נדר זיין. זאגט ר' מאיר איז דא זאכן וואס פון איין זייט זענען זיי אזוי ווי נולד, אבער פון די צווייטע זייט איז אינן כנולד זענען אינגאנצן נישט ווי נולד, און זענען אזוי מין שטארק עד כדי כך אז מען דארף ניטאמאל מתיר נדר זיין, נאר דער נדר ווערט בטל פון זיך. ואין חכמים מודים לו, און חכמים קריגן זיך אויף ר' מאיר. רעכנט יעצט די משנה אויס וואס זענען די זאכן וואס זענען כנולד ואינן כנולד, כיצד? אמר, טאמער א מענטש מאכט א נדר, קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע, איך וויל נישט חתונה האבן מיט די און די מיידל ווייל איר טאטע איז א שלעכטער, און נאכדעם אמרו לו זאגט מען פאר די איד זאלסטו וויסן מת דער טאטע איר איז געשטארבן או שעשה תשובה אדער ער האט תשובה געטון, איז אפילו טאקע מת און עשה תשובה זענען דאך נולד, ס'איז נישט קיין זאך וואס איז שכיח, איז פון דעסט וועגן וועלן מיר זעען ר' מאיר האלט ס'איז אינן כנולד און מ'דארף ניטאמאל מתיר נדר זיין נאר די איד וועט קענען חתונה האבן מיט די פרוי. מ'וועט זעהן די טעם אין די גמרא פארוואס. די זעלבע זאך נאך א דוגמא, א מענטש זאגט קונם לבית זה שאני נכנס, איך גיי נישט אריינגיין אין די הויז פארוואס שהכלב רע בתוכו, או שהנחש בתוכו ווייל ס'איז דא א שלעכטע הינט דא, אדער א שלאנג אין דעם הויז, אמרו לו מ'זאגט פאר דעם איד, מת הכלב או שנהרג הנחש, הרי הן כנולד ואינן כנולד האלט ר' מאיר אז אפילו טאקע פון איין זייט זענען זיי אזוי ווי נולד, זענען זיי נישט ווי נולד און מ'דארף ניטאמאל מתיר נדר זיין די נדר איז בטל. ואין חכמים מודים לו, חכמים קריגן זיך אויף דעם. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה קונם שאני וכו', פרעגט די גמרא מת נולד הוא, איך פארשטיי נישט ס'איז דאך א געהעריגע נולד, וואס איז דאס דאס אנדערש ווי א געהעריגע נולד וואס מען זאגט אין פותחין בנולד, פארוואס האלט דא ר' מאיר אז ווען די טאטע איז געשטארבן איז דאס כנולד ואינן כנולד? ענטפערט די גמרא אמר רב הונא, נעשה כתולה נדרו בדבר, פשט אנדערש ווי מען וואלט געלערנט גלאט פשט אין משנה, פשט פשטות, ס'איז משמע אין די משנה אז ר' מאיר האלט אז ווען די טאטע שטארבט איז דאס א פתח פאר די נדר, דא זאגט רב הונא ס'איז נישט אזוי, אוודאי איז דאס נישט קיין פתח ווייל ס'איז נולד, און אין פותחין בנולד, נאר וואס? היות וואס דער מענטש האט געמאכט די נדר קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע, איז כאילו ער האט געמאכט דא א תנאי אינעם נדר, ער האט געזאגט איך גיי נישט חתונה מיט די מיידל על תנאי אז איר טאטע איז שלעכט, פשט כל זמן וואס איר טאטע איז א שלעכטער האב איך נישט חתונה מיט איר, איז פאר דעם זאגט ר' מאיר, ברגע וואס די טאטע איז אויס שלעכטער, אדער ווייל ער איז געשטארבן אדער ווייל ער האט תשובה געטון. פאלט צאם די גאנצע נדר ווייל די גאנצע תנאי איז בטל געווארן. אזוי לערנט רב הונא פשט אין משנה. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן לערנט אנדערש, זאגט רבי יוחנן כבר מת וכבר עשה תשובה קאמרי ליה, פשט, ווען שטייט אין די משנה אז אמרו לו מען זאגט פאר דעם איד אז דער טאטע איז געשטארבן, דער טאטע האט תשובה געטון, איז נישט פשט דער טאטע איז יעצט געשטארבן דער טאטע האט יעצט תשובה געטון, נאר מען זאגט פאר די איד ר' איד, דו האסט געזאגט דו ווילסט נישט חתונה מיט די מיידל ווייל דער טאטע איז א שלעכטער, בשעת וואס דו האסט געמאכט די נדר איז דער טאטע שוין געווען טויט, האט דער טאטע שוין תשובה געטון, קומט אויס די גאנצע נדר איז א טעות, און א נדר וואס איז א טעות איז נישט קיין נדר, נישט ווייל דאס איז א פתח צו מתיר נדר זיין. מתיב רב אבא, פרעגט רב אבא א קשיא פון א משנה וואס מען וועט זען קומענדיגע בלאט, שטייט אין די משנה דארט, קונם שאיני נושא לפלונית כעורה, והרי היא נאה, א מענטש מאכט א נדר איך גיי נישט חתונה מיט די מיידל, מיט די מיסע מיידל, און צום סוף זעט מען זי איז נישט מיס, זי איז שיין, שחורה, ער זאגט איך גיי נישט חתונה מיט די שווארצע מיידל, והרי היא לבנה, און צום סוף זעט מען זי איז ווייס, קצרה. א מענטש מאכט א נדר, נישט חתונה מיט די קורצע מיידל והרי היא ארוכה, און צום סוף איז זי לאנג. זאגט דארט די משנה, מותר בה, מעג ער חתונה האבן מיט די מיידל, פשט די נדר איז בטל, לא מפני שכעורה ונעשית נאה שחורה ונעשית לבנה קצרה ונעשית ארוכה, אלא שהנדר טעות, נישט פשט כאילו ווייל די מיידל איז געווען טאקע אמאל שווארץ איז געווארן ווייס, איז געווען קורץ איז געווארן לאנג, ניין, נאר זי איז קיינמאל נישט געווען קורץ, זי איז קיינמאל נישט געווען שווארץ, זי איז קיינמאל נישט געווען מיס, פשט די גאנצע נדר איז געווען א טעות און פאר דעם פאלט די נדר צאם. יעצט איידער מען גייט דא ווייטער שטעלט זיך די רן אז לכאורה וואס דארף מען צוקומען צו די טעם פון די משנה אז די נדר איז א טעות פארוואס זאגט נישט דארט די משנה די זעלבע טעם וואס רב הונא זאגט דא אז נעשה כתולה נדרו בדבר פשט ס'איז כאילו די מענטש האט געמאכט א תנאי אז ער האט געמאכט א נדר ער האט נישט חתונה מיט א מיידל בתנאי אז זי איז קורץ און די תנאי איז בטל געווארן פאר דעם פאלט צאם אויך די נדר וואס דארף מען צוקומען צו נדר טעות. איז ענטפערט די רן צוויי תירוצים, איין תירוץ ברענגט די רן פון די רשב"א, אז די חילוק צווישן אונזער משנה און יענע משנה איז ווייל דאס אז א מענטש מאכט א נדר על תנאי אז דער טאטע איז א שלעכטער און צום סוף ווערט נתברר אז דער טאטע איז טויט אדער דער טאטע האט תשובה געטון אפילו טאקע ס'איז נולד ס'איז נישט קיין דבר שכיח אבער ס'איז א זאך וואס קען געשען ס'איז טאקע רחוק מן הדעת אבער ס'קען געשען און ממילא אז ס'קען געשען דא איז שייך צו זאגן נעשה כתולה נדרו בדבר מה שאין כן, אז א שווארצע מיידל זאל ווייס ווערן, א קורצע מיידל זאל לאנג ווערן, דאס איז א זאך וואס קען ניטאמאל געשען, איז דארטן נישט שייך צו זאגן אז דאס איז נעשה כתולה נדרו בדבר, ס'איז נישט שייך דאס אנצורופן א תנאי. אזא תירוץ ברענגט דער רן בשם דער רשב א. נאך א תירוץ ברענגט דער רן בשם ר' שמואל בן החכם הגדול רבי יהודה בר חסדאי, ווייל ביי אונזער משנה, וואס ס'איז געשטאנען, דער מענטש מאכט א נדר קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע, שאביה, איז קען מען טייטשן אז ס'איז א תנאי, אז איך האב נישט חתונה מיט איר ווייל כך וכך. דא איז שייך דאס צו זאגן. מה שאין כן דארט, דארט שטייט נישט שכעורה, דארט שטייט איני נושא לפלונית כעורה, איך גיי נישט חתונה מיט יענע וואס איז מיס. איז דארט איז נישט שייך צו זאגן אז ער האט געמיינט א תנאי, נאר דארט איז פשט ער האט געזאגט וואס די מיידל איז, די מיידל איז מיס, די מיידל איז שווארץ, די מיידל איז קורץ. איז דארט איז נישט שייך די טעם פון רב הונא נעשה כתולה נדרו בדבר. על כל פנים, אונז האמיר א משנה אין דף ס ו עמוד ב', וואס די משנה רעכנט אויס, כל מיני אופנים פון נדרים וואס די גאנצע נדר איז א טעות און די נדר פאלט צאם, און מילא פירט רבי אבא אויס די קשיא, בשלמא לרב הונא דאמר נעשה כתולה נדרו בדבר, תנא תולה נדרו בדבר, ותנא נדר טעות, גאנץ גוט לויט רב הונא, פארשטיי מיר וואס מ'דארף ביידע משנה'ס, אונזער משנה קומט אונז זאגן די חידוש פון נעשה כתולה נדרו בדבר, און יענע משנה קומט אונז זאגן די חידוש וועגן א נדר וואס איז א טעות. אלא לרבי יוחנן דאמר כבר מת וכבר עשה תשובה, אבער לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זעצט אויך איין אונזער משנה ביי א נדר וואס איז א טעות, ביי א מענטש וואס האט נישט געוויסט אז די טאטע פון די מיידל איז טויט ער האט נישט געוויסט אז ער האט תשובה געטון, אויב אזוי אויב ביידע משנות רעדן זיך פון טעותים, למה לי למיתני תרי זימני נדר טעות? זאגט די גמרא טאקע קשיא, זאגט די משנה ווייטער, ועוד אמר רבי מאיר, נאך א מימרא פון רבי מאיר, פותחין לו מן הכתוב שבתורה, מען קען מאכן פאר א מענטש א פתח מען קען מתיר נדר זיין, מיט א פסוק פון די תורה ואומרים לו, מען זאגט פארן מענטש, אילו היית יודע, ווען דו וואלסט ווען געוויסט פאר דו מאכסט א נדר וואס דו אסר'סט דיין חבר צו הנאה האבן פון דיר, ווען דו וואלסט ווען געוויסט שאתה עובר אז דו ביסט דא עובר אויף לא תקום ולא תטור, טאמער ס'רעדט זיך באופן פון נקמה, ועל לא תשנא את אחיך בלבבך, דאס איז ביי יעדע נדר וואס מאכט אזעלכע סארט נדרים, ואהבת לרעך כמוך, אדער ווען א מענטש מאכט א נדר אז זיין חבר א ארעמאן טאר נישט הנאה האבן פון אים, זאגט מען אים שטייט אין פסוק וחי אחיך עמך, שהוא עני, דיין חבר איז א עני, ואין אתה יכול לפרנסו, יעצט קענסטו אים נישט אויסהאלטן, פשט ביסט עובר אויף וחי אחיך עמך, איז טאמער דער מענטש זאגט, אמר, אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר, ווען איך וואלט ווען געוואוסט וואלט איך נישט געמאכט די נדר, הרי זה מותר, איז דער נדר מותר, פשט דער פתח איז א גוטער פתח. יעצט די רן רעדט אויס אז וואס איז די חידוש פון אונזער משנה, זאגט די רן די חידוש איז אז אפילו טאקע מ'האט געזעהן אין די גמרא אין דף כ ב זאגט דארט אז מ'טאר נישט נוצן אזעלכע סארט מימרות למשל ס'איז דא א מימרא כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב אז איינער וואס מאכט א נדר איז ראוי מ'זאל אים צושטעכן מיט א שווערד אדער ס'איז דא א מימרא אף על פי שמקיימו נקרא רשע אפילו א מענטש האלט איין א נדר ווערט אויך גערופן א רשע אדער ס'איז דא די באקאנטע מימרא כל הנודר כאילו בנה במה וכל המקיימו כאילו מקריב עליו קרבן, איז די גמרא זאגט דארט מען קען נישט נוצן די אלע מימרות אלס א פתח פאר א נדר, מען קען נישט זאגן פאר א מענטש אז ווען דו וואלסט געוואוסט די מימרא כל הנודר כאילו בנה במה וואלסטו נאכאלץ געמאכט די נדר, דאס איז נישט קיין גוטע פתח, איז די חידוש פון אונזער משנה איז אז יענץ איז טאקע נישט קיין גוטע פתח, אבער לא תקום לא תטור לא תשנא את אחיך בלבבך איז יא א גוטע פתח, פארוואס? ווייל דאס איז נישט אזא גרויסע סטראשע, דאס איז א פשוט'ע לאו, לא תקום לא תטור, לא תשנא את אחיך ואהבת לרעך כמוך, דאס איז אלץ מצוות אין די תורה, דאס איז נישט קיין גרויסע סטראשע, און ממילא א מענטש וואס איז א שייגעץ וואס גייט נישט אן די מצוות שעמט זיך נישט פונעם רב צו זאגן אין פנים אריין, ס'גייט מיר נישט אן. מה שאין כן אז מען זאגט פאר א מענטש כל הנודר כאילו ב- בנה במה, איז דא שעמט ער זיך צו זאגן פארן רב ס'גייט אים נישט אן, און פאר דעם יענץ איז נישט קיין גוטע פתח און די חידוש פון אונזער משנה איז אז ווען מען נוצט די מצוות וואס שטייט אין די משנה איז עס יא גוטע פתחים, על כל פנים זאגט די הייליגע גמרא. און מ'האמיר געזען אין די משנה אז ווען מ'זאגט פאר א מענטש ווען דו ווייסט ווען אז דיין חבר איז א עני און שטייט אין פסוק וחי אחיך עמך וואלסטו נאך אלץ געמאכט די נדר און די מענטש זאגט ניין איז עס א גוטע פתח פרעגט די גמרא אמר ליה רב הונא בר רב קטינא לרבה נימא לכאורה קען דער מענטש זאגן כל דמעני לאו עלי נפיל נישט אלע עניים פון שטאט בין איך מחיוב אויסצוהאלטן מאי דמטי לי לפרנסו בהדי כולי עלמא מפרנסנא ליה דאס אז איך דארף אים אויסהאלטן מיט וחי אחיך עמך כ'על אים אויסהאלטן מיט דעם וואס כ'לייג געלט אין די פישקע פון שטאט, און פון דארט העט עס שוין אנקומען צו אים, און מ'האט דאך שוין געזען אז א מענטש וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט למשל אויסהאלטן זיין חבר, אדער ער גייט נישט לאזן זיין חבר הנאה האבן פון אים, פון דעסטוועגן קען ער געבן זיינע געלט פאר א צווייטן, און די חבר קריגט עס פונעם צווייטן, האט מען שוין געזען א משנה, איז ביי אזא אופן קען מען דאס אויך טון, אפילו מ'קען נישט געבן פאר ארעמאן דירעקט געלט, מ'קען אריינלייגן געלט אין פישקע פארן גאנצן שטאט, און פון דארט גייט עס צום חבר, איז אויב אזוי, וואסערע מין פתח איז דאס, פשט אז מ'זאגט פאר א מענטש וואס טוט זיך מיט וחי אחיך עמך האט ער זייער א גוטע תירוץ אז כ'קען יוצא זיין וחי אחיך עמך מיט דעם וואס איך לייג אריין געלט אין פושקע איז פארוואס זאגט די משנה אז מ'קען דאס נוצן אלס פתח ענטפערט די גמרא אמר ליה אני אומר כל הנופל אינו נופל לידי גבאי תחילה פשט אז איינער פאלט ער דארף צוקומען צו צדקה גייט ער נישט גראד צום גבאי צדקה קודם גייט ער צו זיינע קרובים און די משנה רעדט זיך ווען איינער האט געמאכט א נדר פון זיין קרוב איז דא קען ער נישט זאגן כ'קען געבן געלט פארן פישקע, ווייל ווי קומט דא אריין די פישקע? ער גייט קומען צו דיר ערשט. און פארדעם קען מען נוצן די פתח פון וחי אחיך עמך, און טאמער דער מענטש זאגט איך האב נישט געוואוסט, איז קען מען מתיר נדר זיין מיט די פתח. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, פותחין לאדם בכתובת אשתו, מען קען נוצן די כתובה אלס פתח, פשט טאמער א מענטש מאכט א נדר ער אסר'ט זיין פרוי בהנאה, און ממילא אדער דארף ער מתיר נדר זיין אדער גט'ן, ווייטער אזוי קען ער נישט וואוינען, איז קען מען נוצן די כתובה אלס פתח, פשט מען קען זאגן פארן מענטש, אז ווען דו וואלסט געוואוסט אז'סט דארפן דא צאלן כתובה וואלסטו נאכאלץ געמאכט די נדר, טאמער די מענטש זאגט ניין, איז קען מען דאס נוצן אלס פתח צו מתיר נדר זיין, פארציילט טאקע די משנה, ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה, א מענטש האט געמאכט אזא סארט נדר, והיתה כתובתה ארבע מאות דינרים, זי האט געהאט א כתובה פון פיר הונדערט דינר, נארמאל איז א כתובה ווייניגער, ער האט זיך מחייב געווען פיר הונדערט דינר, ובא לפני רבי עקיבא, ער איז געקומען צו רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה כתובתה, רבי עקיבא האט געזאגט ער דארף צאלן כתובה, אמר לו, האט דער מאן געזאגט צו רבי עקיבא, רבי, שמונה מאות דינרין הניח אבא, מיין טאטע האט געלאזט ירושה אכט הונדערט דינר, נטל אחי ארבע מאות, מיין ברודער האט גענומען פיר הונדערט ואני ארבע מאות, איך האב געקריגן פיר הונדערט, פשט דאס איז מיין גאנצע געלט, לא דיה שתיטול היא מאתים ואני מאתים, לאמיר זיך צעטיילן, זי וועט קריגן האלב און איך האלב. אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא אים געענטפערט, אפילו אתה מוכר שער ראשך, אתה נותן לה כתובתה, אפילו עסט דארפן פארקויפן דיין אייגענע האר פון קאפ, עסט איר אויך דארפן באצאלן כתובה. אמר לו, האט ער געזאגט צו רבי עקיבא, אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר, ווען איך וואלט דאס געוואוסט וואלט איך נישט געמאכט די נדר, והתירה רבי עקיבא, און רבי עקיבא האט דאס גענוצט אלס פתח, און ער האט אים מתיר נדר געווען. זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה, אז א מענטש האט געירשנט אַכט הונדערט דינר, און רבי עקיבא האט מחייב געווען ער זאל געבן פֿיר הונדערט פאר זיין פרוי, פרעגט די גמרא מטלטלי מי משתעבדי לכתובה? איז דאך מטלטלין איז דאך געלט, און מטלטלין איז נישט משועבד צום כתובה, און ווי דער ר"ן ברענגט ס'איז א מחלוקת אין כתובות, ס'איז א מחלוקת רבי מאיר און די חכמים, אבער די הלכה איז ווי די חכמים אז מטלטלי זענען נישט משועבד לכתובה, און וואס עפעס דא זיין מטלטלין די געלט איז געווען משועבד צום פרוי אז ער האט געדארפט צאלן פון די מזומן וואס ער האט געירשנט פון זיין טאטע פאר זיין פרוי, ענטפערט טאקע די גמרא אמר אביי, קרקע שווה שמונה מאות דינר, ס'איז טאקע נישט געווען קיין געלט, ס'איז געווען א קרקע, ער האט געקריגן אין ירושה א קרקע פון זיין טאטן, און קרקעות זענען אוודאי משועבד צום כתובה, און פאר דעם האט רבי עקיבא מחייב געווען ער זאל באצאלן כתובה פון די קרקעות. איי פרעגט די גמרא והקתני, מ'האמיר דאך געלערנט אין די משנה אז רבי עקיבא זאגט אים שער ראשו אז אפילו דיין אייגענע האר פון קאפ עסטו דארפן פארקויפן און צאלן מיט דעם, און די האר פון קאפ איז שער ראשו מטלטלי היא דאס איז זיכער מטלטלין. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר אפילו אתה מוכר שער ראשך ואוכל, פשט אוודאי האט רבי עקיבא נישט געמיינט צו זאגן אז ער וועט דארפן פארקויפן די האר פון קאפ און צאלן מיט דעם כתובה ווייל דאס איז נישט משועבד צום כתובה, נאר רבי עקיבא האט געמיינט צו זאגן אז אפילו דו וועסט צאלן דיין גאנצע געלט פאר כתובה און דו וועסט בלייבן אן גארנישט עד כדי כך אז דו וועסט דארפן פארקויפן די אייגענע האר פון קאפ זיך צו אליין מפרנס זיין דארפסט עס נאכאלץ טון דארפסט איר אוועקגעבן דיין גאנצע געלט שמעת מינה און פון דא איז א ראיה אז רבי עקיבא האלט אין מסדרין לבעל חוב פשט ס'דא א מחלוקת אין בבא מציעא צו מסדרין לבעל חוב צו אין מסדרין לבעל חוב דער מאן דאמר וואס האלט מסדרין לבעל חוב האלט אז ווען א מענטש איז שולדיג א חוב פאר יענעם, נעמט מען אים נישט צו די גאנצע געלט, פשט, לאמיר זאגן איינער איז שולדיג פאר יענעם טויזנט דאלער, און ער האט נאר טויזנט דאלער, נעמט מען נישט צו די גאנצע טויזנט, נאר קודם לאזט מען אים איבער גענוג צו לעבן פאר א תקופה, עס שטייט דארט פונקט וויפיל מען לאזט אים איבער, און די רעשט געבט מען צו צאלן די חוב. א צווייטע מאן דאמר האלט א צווייטע תנא אז ניין, אין מסדרין לבעל חוב, איז דא זעט מען אז רבי עקיבא האלט אז א מענטש דארף אוועקגעבן זיין גאנצע געלט פאר כתובה, זעט מען רבי עקיבא האלט, אין מסדרין לבעל חוב, אמר ר' נחמן בר יצחק, זאגט ר' נחמן בר יצחק ניין ס'מוז נישט זיין אז רבי עקיבא האלט אזוי, איי רבי עקיבא האט דאך געזאגט פאר די איד אז ער וועט דארפן פארקויפן די אייגענע האר, נו דאס מיינט רבי עקיבא האט געמיינט צו זאגן לומר שאין מקרעין שטר כתובה, פשט אזוי, דער מאן דאמר וואס האלט מסדרין לבעל חוב לערנט עס ארויס פון ערכין, יעצט ביי ערכין איז דא א דין חוץ פון די דין סידור וואס איז דא ביי ערכין איז אויך דא א דין פון השג יד, השג יד איז טייטש אז לאמיר זאגן א מענטש האט זיך טאקע מחייב געווען ערכין טויזנט דאלער און דאס איז זיין גאנצע געלט ער האט נישט מער ווי טויזנט האט מען געזען סידור מען לאזט אים איבער אביסל געלט ער זאל האבן צו לעבן איז לאמיר זאגן מען האט אים איבערגעלאזט הונדערט דאלער און די אנדערע נײַן הונדערט האט מען אים צוגענומען. יעצט די נעקסטע טאג ווערט ער רייך, איז די שאלה צו ער דארף נאך צאלן די איבעריגע הונדערט צו נישט, ער איז דאך נאך שולדיג קיין הונדערט. איז דא א דין ביי ערכין פון השג יד, וואס השג יד זאגט אז נאכדעם וואס דו האסט געצאלט איז געצאלט, פשט מען גייט נישט שפעטער צוריק נעמען די רעשט פון די געלט, איז דאס זאגט אונז דא רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא דא פארן מאן, אז ביי דיר וועט דאס נישט זיין פשט אפילו אז מען לערנט ארויס פון ערכין די דין פון סידור, אבער די דין פון השג יד לערנט מען נישט ארויס, און ממילא זאגט אים רבי עקיבא, אפילו דו עסט גיין לפנים משורת הדין, עסט אוועק געבן די גאנצע געלט פאר דיין פרוי וויפיל דו האסט נאר, איז עד כדי כך אז דו עסט דארפן פארקויפן די אייגענע האר אויף צו לעבן, זאגט רבי עקיבא זאלסט נישט מיינען אז יעצט ווערסטו פטור פון צו באצאלן די רעשט פון די חוב, ניין, ווען דו עסט מאכן מער געלט עסטו דארפן ווייטער צאלן כל עוד וואס די כתובה איז נישט אינגאנצן אפגעצאלט, ווייל אין מקרעין שטר כתובה, מען צורייסט נישט א כתובה ווילאנג ס'איז נישט אינגאנצן אפגעצאלט.